שבת קומט אויך קיין מאמענט. זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף ב' עמוד א' די לעצטע שורה. תנן התם האט מען געלערנט דארטן א משנה אין שבועות שבועות שתיים שהן ארבע, ס'דא פיר פעלער פון א שבועת ביטוי וואס א מענטש גייט זיין מחויב צו ברענגען א קרבן עולה ויורד, לאמיר עס אביסל מסביר זיין, ס'דא א שבועת ביטוי, א שבועת ביטוי ווי רשי זאגט, רעדט מען פון א שבועת שקר וואס א מענטש האט געשוואוירן להרע או להיטיב ווי די פסוק רופט עס, און ער האט געשוואוירן אויף להבא, פון די לשון הפסוקים זעהט אויס אז מען רעדט פון להבא, א מענטש מאכט א שבועה איך גיי עסן אדער איך גיי נישט עסן, דאס מיינט להרע או להיטיב, א פאזעטיוו אדער א נעגעטיוו, איך גיי טון א מעשה אכילה, איך גיי עסן קאקוש קעיק מארגן אדער איך גיי נישט עסן קאקוש קעיק מארגן, און ער האט עובר געווען אויף די שבועה בשוגג, איז דא א דין אז ער דארף ברענגן א קרבן עולה ויורד. וואס מיינט א קרבן עולה ויורד? אז ס'ווענדט זיך לויט די מעגליכקייטן פון דעם מענטש וואס ברענגט די קרבן, אויב איז ער א גביר ברענגט ער א געהעריגע קרבן, א חטאת, אויב איז ער אן ארעמאן קען ער ברענגן שני תורים או שני בני יונה, איינס גייט זיין אן עולה און איינס גייט זיין א חטאת, אויב איז ער ממש אן א דל, גאר א גרויסע ארעמאן, וועט ער ברענגן א מנחה, דאס איז א מנחה של חטאת. איז זאגט יעצט די משנה שבועות שתיים, מצד די פסוקים, מצד. קלאר וואס שטייט אין די תורה, איז דא צוויי פעלער ווען א מענטש ברענגט די קרבן עולה ויורד ווען ער האט עובר געווען אויף א שבועת ביטוי, דאס איז ווען ער האט געשוואוירן אויף להבא ער גייט עסן אדער ער גייט נישט עסן שהן ארבע פון א ריבוי, פונעם פסוק וואס די תורה זאגט לכל אשר יבטא האדם קומט די תורה מסביר זיין אויך לרבות לשעבר ווי רשי טייטשט אז ס'גייט אויך ארויף אויפן שעבר, אויב א מענטש שווערט אז כ'האב געגעסן אדער כ'האב נישט געגעסן און ער האט עובר געווען אויף די שבועה בשוגג, אין אזא פאל ברענגט ער אויך א קרבן עולה ויורד, פארשטיי מיר זייער פיין די ערשטע פאל פון יענע משנה אין שבועות, גיימיר צו די צווייטע פאל פון יענע משנה אין שבועות ידיעות הטומאה, שתיים שהן ארבע, ס'דא פיר פעלער וואס א מענטש דערוויסט זיך א טומאה, וואס דעמאלטס גייט ער ווייטער זיין מחויב מיט ברענגן א קרבן עולה ויורד, וואס רעדט מען דארט? און ווייטער איז עס צוטיילט צווישן שתיים שהן ארבע צוויי וואס שטייט קלאר אינעם פסוק שהן ארבע וואס איך לערן ארויס. פון א פון א ריבוי, לאמיר זען וואס מען רעדט דארט, מען רעדט דארט אזוי, מען רעדט דארט פון א מענטש וואס איז טמא געווארן, און ער האט פארגעסן אז ער איז טמא, און ער האט געגעסן קודש, אדער ער האט, אדער ער איז אריין אין בית המקדש, איז ווי רשי שמועסט אויס, דארף קודם זיין א ידיעה, עס דארף זיין אז ער האט געוואוסט, וועגן דעם רוף איך עס ידיעת הטומאה. כ'האב געוואוסט, ס'דארף זיין אז ער האט געוואוסט אז ער איז טמא, און ער האט פארגעסן, און נאכדעם ווען ער דערמאנט זיך נאכאמאל ידיעת הטומאה, דעמאלטס דארף ער ברענגען א קרבן עולה ויורד. סאו, מצד דעם פסוק שטייט שטייט שתיים, לערן איך נאר ארויס אז וואס ווען א מענטש האט פארגעסן אז ער איז טמא, די נעלם איז געווען אויף זיין טומאה, אז ער געדענקט נישט אז ער איז טמא, און וועגן דעם האט ער צוגערירט קודש און מקדש, אבער ער האט געוואוסט אז דאס איז קודש, ער האט געוואוסט אז ער עסט א קרבן, ער האט נאר נישט געוואוסט אז ער איז טמא. ברענגט רשי א שהן ארבעה, ברענגט רשי אז כ'האב א ריבוי ס'שטייט ונעלם ונעלם ב' פעמים, גיי איך אויך מרבה זיין אויך ווען דער מענטש געדענקט אז ער איז טמא אבער ער פארגעסט אז דאס איז קודש, ער האט שוין געוויסט, ס'איז געווען א ידיעה, ער האט שוין געוויסט אז אמאל אז דאס איז א קרבן, אדער ער האט געוויסט אז דאס איז א בית המקדש, יא, און האט נאר פארגעסן, ער פארגעסט אז דאס איז א קרבן, און ער געדענקט אז ער איז טמא אין אזא פאל, איז ווען ער דערמאנט זיך צוריק, און למעשה איז ער נכשל געווארן דא מיט די טומאות, איז דארף ער ברענגען א קרבן עולה ויורד, אזוי ווי אונז האמיר פריער אויסגעשמועסט וואס א קרבן עולה ויורד איז, האמיר מסדר געווען די צווייטע פאל פון די משנה אין מסכת שבועות, גיימיר צו די דריטע פאל, מראות נגעים שנים שהן ד', דא רעדט מען נישט אזוי ווייט פון קיין קרבן, דא רעדט מען פון די עצם דין טומאה, איז אז מ'קוקט אריין אין די פסוקים אין די תורה, דערמאנט די תורה צוויי. סארטן נגעים ווי רשי ברענגט שאת אדער בהרת שהן ארבע איז די פסוק לייגט דארט צו א ווארט ספחת אונז זאג מיר אז ספחת מיינט נישט א דריטע סארט נגע אויסער די שאת און בהרת ספחת איז קומט מיר צו לאז זען א טפל פארן שאת און א טפל פארן בהרת סאו יעדע פון די צוויי דערמאנטע נגעים, שאת אדער בהרת גייען האבן א תולדה פאר זיך, דער עולם קען אריינקוקן אין רשי, אינמיטן די רשי פון שהן ארבע, ושנו חכמים, האבן די חכמים געלערנט אז בהרת איז עזה כשלג, די בהרת וואס ווערט דערמאנט אינעם פסוק איז ווייס ווי שניי, שניה לה, וואס איז די תולדה, די ספחת צום בהרת? דאס וועט זיין כסיד ההיכל אזוי ווי די קאלעך פון א היכל, שאת דאס וואס שטייט קלאר אינעם פסוק שאת מיינט כצמר לבן, דאס וועט זיין אזוי ווי ווייסע וואל, שניה לה, די ספחת פונעם שאת, די תולדה פונעם שאת, עט זיין כקרום ביצה, איז האמער דא פיר נגעים וואס צוויי שטייט קלאר ארויס אינעם פסוק, שהן ארבע, ווייל איך לערן ארויס פון די ווארט ספחת אז איך לייג צו נאך צוויי וואס זענען נספח, נאך צוויי וואס זענען א תולדה, האבן מיר צוזאמען פיר האבן מיר מסדר געווען די דריטע פאל פון די משנה אין מסכת שבועות, יעצט קומט די פערדע פאל יציאות השבת, די מלאכה פון הוצאה אום שבת שתיים שהן ארבע, און וואס די גמרא ווינדערט זיך מאי שנא הכא דא, ס'איז דאך די זעלבע פאל ווי ביי אונז, מאי שנא הכא דתנא ב' שהן ד' בפנים ובפנים וב' שהן ארבע בחוץ, און מאי שנא התם דתנא שתיים שהן ארבע ותו לא, איז וואס די גמרא'ס קשיא איז פארוואס. האט די תנא דא פארשטאנען פאר וויכטיג אז איך דארף אויסשמועסן עקסטער ב' שהן ד' בפנים פארן עני, סיי פארן עני העומד בחוץ און סיי פארן בעל הבית העומד בפנים, און דארט מאך איך עס קורץ און איך צוטייל עס נישט צווישן דעם עני און דעם בעל הבית און איך זאג סתם שתיים שהן ארבע. ענטפערט די גמרא א תירוץ, די ערשטע תירוץ וואס די גמרא פרובירט, אז הכא דעיקר שבת הוא, דא וואס מ'רעדט פון עיקר שבת, מ'רעדט פון מסכת שבת, ווי ס'ווערט אויסגערעכנט די עיקר דינים פון שבת, איז תנא אבות ותנא תולדות, איז אונזער משנה באציט זיך סיי צו אבות און סיי צו תולדות, אזוי ווי אונז האבן שוין נעכטן גערעדט אז הכנסה, די מלאכה פון הכנסה העט אלץ זיין א תולדה, מילא, די שתיים שהן ארבע בפנים און שתיים שהן ארבע בחוץ, וואס ווערט דערמאנט אין אונזער משנה, איז צוזאמגעשטעלט סיי פון הוצאות און סיי פון הכנסות, אמאל איז עס מדאורייתא און אמאל איז עס מדרבנן ווען מ'האט נאר געמאכט אן עקירה. התם דלאו עיקר שבת הוא, דארט וואס איך רעד נישט, ס'איז נישט בעיקר. ס'איז נישט די עיקר דינים פון הלכות שבת ווערן נישט דארט געלערנט, איך כאפ סתם אן די פאל פון יציאות השבת ווייל ס'שטימט מיט די סדר הדברים פון שתיים שהן ארבע, ס'איז נאך א ביישפיל ווי איך טרעף א מין הלכה פון שתיים שהן ארבע איז אבות תנא תולדות לא תנא, סאו וואס די גמרא ענטפערט יעצט איז אז ביסט גערעכט אויך דארט. פיל איך פאר וויכטיג צו אדרעסירן סיי דעם אני עומד בפנים און סיי דעם אני עומד בחוץ, אבער די שתיים שהן ארבע וואס איך רעד דארט רעד איך אלעס פון יציאות, יא? מילא שתיים שהן ארבע גייט מיינען אז ס'איז דא צוויי שהן ארבע, דאס איז יציאות פארן עומד בפנים און יציאות פארן עומד בחוץ, אבער איך רעד נישט פון קיין הכנסות, אזוי פארשטייט יעצט די גמרא? פרעגט יעצט די גמרא אבות מאי ניהו יציאות, איז דו האסט מיך יעצט געענטפערט אז דו האסט מיך יעצט ערקלערט אז אבות מאי ניהו יציאות, ויציאות תרין הויין, ווי קענסטו מיר זאגן אז די שתיים שהן ארבע אין יענע משנה מיינט נאר אבות וואס דאס איז נאר הוצאה? וואס וויאזוי גייט ארבעטן די שתיים שהן ארבע? איך האב דאך נאר צוויי פעלער פון הוצאה, איינס פארן עני און איינס פארן בעל הבית, וכי תימא, איי העסטו וועלן זאגן וואס יעדער טראכט דא, מהן לחיוב ומהן לפטור, אז די שהן ארבע פון וואס מען רעדט, רעדט מען אזא פאל וואס מען האט נאר געמאכט די עקירה אויך א הוצאה, רש"י געבט צוויי ביישפילן, ביידע רעדט רש"י ווען די בעל הבית מאכט די עקירה, מען דארף וויסן פארוואס, על כל פנים איז קענסט דיך זייער שטיין זייער שיין מסביר, שתיים דאס די דאורייתא'דיגע הוצאות, איינס פארן עני און איינס פארן בעל הבית, שהן ארבע וואס דארט פאר איך אריין אין דרבנן'דיגע הוצאות, וואס מ'האט נאר וואס דער וואס מאכט די הוצאה האט נאר געמאכט די עקירה, מילא קענסט דיך זייער שיין מסדר זיין יענע משנה אין שבועות אז ס'רעדט נאר פון יציאות ס'רעדט נאר פון אבות, זאגט די גמרא אז די מהלך ארבעט נישט פארוואס דומיא דמראות נגעים קתני די פאל פון יציאות השבת איז צוזאמגעשטעלט מיט די פאל פון מראות נגעים מה התם כולהו לחיובא און ווי רש"י רעדט אויס אויב איינער ווערט טמא מיט סיי וועכע פון די ד' מראות נגעים און ער גייט אריין אין בית המקדש בשוגג. גייט ער דארפן ברענגן א חטאת, זעהט מען דאך אז דארט רעדט מען לחיובא, ממש חיובים דאורייתא, ס'איז נישט קיין דרבנן'דיגע דינים, אף הכא נמי כולהו לחיובא, מוז זיין די שתיים שהן ארבע מוז זיין צוזאמגעשטעלט פון דאורייתא'דיגע חיובים, ס'העלפט מיך נישט ווען דו גייסט טייטשן שהן ארבע אז מ'רעדט פון דרבנן'דיגע הוצאות. אלא אמר רב פפא, רב פפא זאגט ביסט גערעכט, ער איז מסכים צו די יסוד. אז דארט מוז איך רעדן נאר פון דאורייתא'ס ווייל ס'איז צוגעשטעלט צו מראות נגעים, איז טייטש רב פאפא אזוי הכא דעיקר שבת הוא תני חיובי ופטורי, דא וואס מ'רעדט פון עיקר מלאכת שבת איז תני חיובי ופטורי גייט לאזט זיך די תנא אריין אין שתיים שהן ארבע וואס בפנים שתיים שהן ארבע בחוץ וואס איז צוזאמגעשטעלט אויך ווי די משנה ערקלערט זיך אליין פון דרבנן'דיגע הלכות אבער דארט ד אבער דהכא דעיקר שבת הוא תני חיובי ופטורי התם דלאו עיקר שבת הוא דארט וואו ס'איז נישט עיקר שבת איז עס טאקע צאמגעשטעלט מיט מראות נגעים איז חיובי תני די פאל פון שתיים שהן ארבע גייט נאר רעדן פון דאורייתא'ס אבער ופטורי לא תני און די גמרא גייט זיך שוין בעסער ערקלערן אבער ווי אונז שטייען מיר יעצט איז ער מסכים אז די משנה אין שבת און די משנה אין שבועות זענען ביסודו אנדערש געסטראקטשערט, דא לאז איך זיך אריין אין דינים פון פטורים, דארטן וואס ס'איז נישט עיקר מלאכת שבת רעד איך נאר פון דאורייתא'ס, והא ראיה אז ס'איז טאקע צוזאמגעשטעלט מיט מראות נגעים, און מראות נגעים איז אלעס דאורייתא'דיגע דינים פרעגט אונז די גמרא. האסט מיך יעצט געזאגט אז דארט רעדט מען נאר פון דאורייתא'דיגע דינים חיובי מאי ניהו וועלכע סארט חיובים רעדט מען דארט יציאות ווייל די משנה זאגט דאך יציאות השבת מוז דאך זיין אז מען רעדט פון יציאות וואס דאס מיינט הוצאה יציאות תרתי הויין וואס מיינט שתיים שהן ארבע איך האב דאך נאר צוויי הוצאות איינס פארן עני און איינס פארן בעל הבית ענפערט די גמרא שתיים דהוצאה ושתיים דהכנסה ניין אז ווען ס'שטייט דארט יציאות השבת רעדט מען נישט נאר פון הוצאה נאר מען רעדט פון הוצאה דעני און הוצאה דבעל הבית און אויך הכנסה דעני און הכנסה דבעל הבית דאס איז שתיים שהן ארבע פרעגט די גמרא והא יציאות קתני ס'שטייט דאך די לשון פון יציאות און יציאות בפשטות ווי די גמרא פארשטייט יעצט מיינט נאר הוצאה און די רשב"א לייגט צו אז די קשיא בעצם איז שווער אויף אונזער גמרא אונזער גמרא זאגט יציאות שתיים שהן ארבע, און די משנה גייט ווייטער און איז מסביר דינים פון הכנסה, דא גייט די גמרא אויספירן דאס וואס האמיר נעכטן דערמאנט, אמר רב אשי אז א תנא הכנסה נמי הוצאה קרי לה אז די תנא רופט אן די מלאכה פון הכנסה רופט ער אויך אן מיטן לשון פון הוצאה, ממאי? פון ווי ווייס איך דאס? כ'גיי דיר ברענגען א משנה מדתנן המוציא מרשות לרשות חייב, איינער טראגט פון איין רשות צום צווייטן איז ער חייב, מי לא עסקינן פרעגט די גמרא דקא מעייל מרשות הרבים לרשות היחיד, אוודאי רעדט מען דארט אויך ווען א מענטש איז מעייל מרשות הרבים לרשות היחיד, און די ראשונים האבן א לאנגע שמועס פון ווי טאקע די גמרא האט געוואוסט פאר זיכער אז יענע המוציא מרשות לרשות רעדט זיך אויך פון די מלאכת הכנסה על כל פנים, ווי די גמרא פארשטייט אויף זיכער איז די המוציא מרשות לרשות איז כולל אויך די מלאכה פון הכנסה וקא קרי לה הוצאה. און ער רופט עס הוצאה וטעמא מאי, פארוואס טאקע קען איך אנרופן די מלאכה פון הכנסה מיט די לשון פון הוצאה, זאגט די גמרא ווייל כל עקירת חפץ ממקומו איז תנא הוצאה קרי לה, ווי כ'האב ענק שוין מסביר געווען אז יעדע הכנסה אנהאלט אין זיך א הוצאה, ווייל כ'האב עס ארויסגענומען פון דעם רשות און כ'האב עס אריינגעלייגט אין א אנדערע רשות איז עס אויך א געוויסע הוצאה הגם ס'איז נישט קיין הוצאה לרשות הרבים איז ווי שטייען מיר יעצט האט רב פפא זייער שיין פארענטפערט יענע משנה, יענע משנה רעדט זיך נאר פון דאורייתא'ס איז שתיים שהן ארבע וועט מיינען פארוואס מוז זיין אז ס'רעדט זיך פון דאורייתא'ס ווייל ס'איז צוזאמגעשטעלט מיט מראות נגעים און דארט רעד איך אויך סיי פונעם עני און סיי פונעם בעל הבית מיט דעם פארענטפער איך די ערשטע קשיא פון די גמרא. וואס די גמרא פרעגט פארוואס דא רעד איך פונעם עני און בעל הבית און דארט נישט, די תירוץ איז אז דארט רעד איך אויך פונעם עני און בעל הבית, און די שתיים שהן ארבע וואס איך רעד, רעד איך פון די הוצאה והכנסה פונעם עני און די הוצאה והכנסה פונעם בעל הבית, און תנא איז הכנסה הוצאה קרי לה, און די ווארט יציאות דארט איז כולל סיי די הוצאות און סיי די הכנסות אבער אלעס איז דאורייתא, ברענגט די גמרא יעצט נאך א ראיה, אמר רבינא מתניתין נמי דייקא אז די טייטש פון יציאות מיינט אויך הכנסות דקתני יציאות, וואס די משנה הייבט אן יציאות, און ווי רשי שמועסט אויס אפילו עסט אויפקומען בדרך לומדות אז יציאות השבת שתיים שהן ארבע בפנים שתיים שהן ארבע בחוץ קענסטו מסדר זיין אויף א וועג אז אלעס רעדט זיך נאר פון הוצאות, אבער קוק די המשך פון די משנה וואס כיצד וואס די ערשטע משל. וואס די משנה געבט פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית רעדט מען דאך פון הכנסה, זעסט דאך אז די משנה אליין פארשטייט אז די טייטש פון יציאות מיינט הכנסה, מילא אונז האמיר עס אזוי טייטשן סיי דא און סיי דארט אז יציאות השבת איז כולל סיי הוצאות און סיי הכנסות, און דא רעד איך פון אויך פון די רבנן'דיגע דינים. און דארט רעד איך נאר פון די דאורייתא'דיגע דינים סיי פונעם עני און סיי פונעם בעל הבית. האבן מיר געענדיגט די תירוץ פון רב פפא. רבא אמר, רבא האט א אנדערע מהלך ווי ער לערנט, אביסל ענליך צו רב פפא אבער אביסל אנדערש. זאגט רבא רבא אזוי, איך בין מסכים אז די ווארט יציאות איז אביסל פראבלעמאטיש צו פארטייטשן אז ס'מיינט סיי הכנסות און סיי און סיי הוצאות. רבא זאגט אז רשויות קתני אז די ווארט יציאות דא רעדט מען בכלל נישט פון קיין פון די הוצאה שבו, מ'רעדט. פון רשויות. א וואס? רשויות שבת שתיים, סיי די משנה אין שבועות, און סיי די משנה אין דא ביי אונז אין מסכת שבת, טייטש טייטשט זיך די ווארט יציאות השבת אז רשויות שבת שתיים, ס'דא צוויי רשויות אין שבת, ס'דא א רשות היחיד און רשות הרבים, שהן ארבע, פון דעם קען אויסקומען פיר סארט מלאכות, יעצט דארטן וועט עס מיינען אזוי ווי דאס האמער געלערנט ביז יעצט נאר די דאורייתא'ס, ווייל רבא איז אויך געבינדן צו די מראות נגעים, אז איך שטעל דארט צאם די פאל פון יציאות השבת צוזאמען מיט מראות נגעים רעד איך נאר פון די דאורייתא'ס שהן ארבע וועט מיינען אז סאיז דא הכנסה והוצאה פונעם בעל הבית און הכנסה והוצאה פונעם עני און ער האט נישט קיין פראבלעם צו רעדן פון הכנסות ווייל ער האט דאך שוין געזאגט אז די ווארט יציאות מיינט נישט יציאות, ס'מיינט רשויות. איז און ער איז אויך מסכים אז דארט רעדט מען נאר פון די דאורייתא'ס ווייל מ'רעדט פון מראות נגעים און און דא ביי אונז איז איז רשויות שתיים שהן ארבע איז שהן ארבע וואס דאס וועט זיין ארבע פארן בפנים און ארבע פארן בחוץ ווייל דא קען איך יא רעדן פון די דרבנן'ס און איך בין אויך כולל אזאלכע פעלער וואס מ'האט נאר געמאכט אן עקירה וואס דא איז עיקר שבת און דא גיי איך אויך אויסרעכענען די דרבנן'ס, און איך האב דאך נישט דא די פראבלעם פון מראות נגעים, דא קען איך דאך קלאר רעדן פון די דרבנן'ס אויך, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.